שלום עליכם, דא רעדט ישעיה שעפער, ברוך הבא אינעם אידישן קלאנג ארכיוו אויפן נאמען פון פרענסיס בראנד, א פראיעקט פונעם אידישן ביכער צענטער אין אמהערסט מאסעטשוסעטס.

טו ברינג לעטס סעי מאליער אן טו קענעדיען אן טו ענגליש טעלעוויזשאן ענד איי סוספעקט דעט דער האב בין מאר דערינג עקספערימענטס אין פרענטש טעלעוויזשאן טו אינטראדוס קענעדיען קאלטשער טו ענגליש קאלטשער טו די פרענטש קאמיוניטי סארי דעטס א בעד סליפ נעווערדעלעס ווער יו העוו דיס סעט אפ

יידיש קאלטשור טו טו די בראדער קאמיוניטי אין קאנאדע, ענד לעטס עסיום פאר די פורפעסעס אוו אר קאמיטי נאו דעט איטס אינטו די ענגליש לענגווידזש. ווער עז ענגליש ענד פרענטש עטליעסט שעיר א בראד קאלטשורעל העריטעדזש, באוט בינג בעיסד לעטס סעי אן אן די קאנטינענט, אן די יוראפיען קאנטינענט. די פאוקאי אוו ענגליש ענד יידיש קאלטשור אר טו אר ריעלי יוניווערסעס אפארט. וויערעז וואן איז בעיסד אין די איסטערן יוראפיען ענווייראמענט, קענעדיען אר ענגליש קאלטשער איז בעיסד קווייט דיפרענטלי אינטו א יוראפיען ענד מאטש מאר סאפיסטיקעיטעד קאלטשורעל בעקראונד. די עסאמפשען דעט וויער ווארקינג אן אין דיס עט דיס ווארקשאפ איז דעט די מידיע איז ריעלי אלל ווי העוו טו ווארק וויט. יו מייט וואנט טו ארגיו דעט וויט אלל דעטס גאוינג אן ענד די די די יוניווערסעליטי אוו די מידיע ענד די פעקט דעט א פערסאן אין א דעי אר אין א לייף טיים קען בי עקספאוזד טו א לאט אוו סטימיולי פראם די מידיע באות אין טעלעוויזשען ענד אין רעדיאו ענד אין די פרעס דען אלטימעטלי דיס טינגס ריעלי וואנט אפעקט הים סאו דעט יו קען עסק די קוועסטשען

אז די מידיע איז יוניווערסעלי עקסעסעבל, איט ליעדס יו טו די קוועסטשענס אוו האו וואן טרענסקרייבס סאמטינג דעט איז איז פארטיקולעריסטיק, דעט איז טו מעני פיפל עקסטריעמלי עקזאטיק, טו א מידיע דעט איז יוניווערסעל ענד העז טו ספיעק א יוניווערסעל לענגווידזש. אקעי, דאס איז דזשאסט אין די וועיס אוו גענעראל קאמענטס. פאר די פורפעסעס טו טו ריעלי בי עיבל טו נעראו דאון אר דיסקאשען ענד פערהעפס ברינג אוט סאם פרעקטיקעל פוינטס וויטש איז די פורפעס אוו אר אר מיטינג דיס מארנינג וויל דיווייד אפ די דיסקאשען דיווייד אפ די דיסקאשען אינטו פאר העדינגס די פירסט וויל בי און די העדינגס אר עס פאלאוס.

ריינע? ס'איז פלענטי אוו רום אראונד היער. אוי פיקס דיס. וואט א. טריי טו מעיק איט לאוער ביקאוז איטס ווערי דיסטורבינג.

די רעדזשיסטרעישאן אין די קאורס אן ענגליש וואס עט ליעסט טען טיימס גרעיטער דען די רעדזשיסטרעישאן פאר די קאורס גיווען אין אידיש סאו דעט דיס אר בויט קאורסעס אין ליטערעטשור סאו אבוויעסלי די אימידיעט פריאריטי פאר בוקס לעטס סעי וואס איף יו אר טו ווארק וויט א גיווען סיטועישאן טען טיימס גרעיטער אין די פיעלד אוו אינגליש טרענסלעישאנס דען איט וואס אין די פיעלד אוו אידיש, האועווער די פראבלעם איז סטיל דער פאר די פיעלד אוו אידיש טו ביקאוז איווען וויט א ווערי סמאל קלעס אין אידיש דער נאו גוד טעקסט בוקס אוועילעבל סאו דעט יו נאו העיר יו העוו סארט אוו א טו סעטס אוו פריארטיס וואן דעטס ריעלי ניומעריקעל א קרייענג ניעד איי מין דער אבוויעסלי איז אן אינטערעסט אין אידיש ליטערעטשער אן די פארט אוו א גרעיט מעני פיפעל הו העוו נאו עקסעס טו די לענגוויעדש

אז עס זאל נישט בלויז זיין אויף דעם חשבון פון די וואס ווילן דערנאך רעדן, איך וועל אויכעט מקצר זיין, אז ס'זאל זיין אויכעט אויף אונזער חשבון. וועט איר מיר מוחל זיין אויב איך וועל געוויסע פאפירלעך בלויז איבערלייגן, און איר וועט זיך שוין אליין דערטראכטן וואס איך וואלט געדארפט זאגן, און כ'האב אנגעהויבן מיט דעם אז מען שרייט אלע פארוואס אידיש, און דאס איז א סימן אז מ'ספקט, און מען פארגיטיגט עס דערנאך מיט אפאלאגעטיק, ווען מיר ווי דערציערס רעדן וועגן דעם מוזן מיר אינזינען האבן תוך זאכן וואס גיט אידיש אין דער שול און וואס איז די מאטיווירונג סיי פאר די סיי פאר עלטערן און סיי פאר די קינדער. און דעם אמת דארף מען גלייך זאגן אז די מאטיווירונג פאר אידיש אין שול איז נישט קיין אויבנאויפיגע. מען דארף עס זוכן, אבער דאס מיינט נישט אז די דאזיגע מאטיווירונג איז נישטא, פארקערט, זי איז דא נאך אסאך פארטיפטער. און לאמיר דא זאגן גלייך פון אנהייב, אז די וואס מיינען אז מען קען דערציען אידישע קינדער ארויסלאזנדיג פון חשבון אידיש מאכן דעם טעות אז דאס מיינט נישט ארויסלאזן אידיש, דאס מיינט פארארעמען די אידישע ערציאונג. און איך וויל אייך דא בלויז ציטירן א ארטיקל וואס איך האב צופעליג געליינט צוריק מיט א שטיקל צייט, עס איז דא א זשורנאל דזשואיש לייף וואס איז ארויסגעגעבן פון יוניאן אף ארטאדאקס דזשואיש קאנגרעגעישאנס אף אמעריקא, אין דעם נומער פון יאנואר נײַנצן נײַן און זעכציק איז דא אן ארטיקל פון דזשייקאב בעלער וועגן מעקסיקא.

און דער סך הכל איז אז, און די פאקטן ווייסן מיר, אז נישט געקוקט אויף דעם וואס איז שוין פערציג יאר דערציאונג און מען דערציט אין אידיש איז דאס און דאס און דאס וואס מיר ווייסן און די יוגנט איז נישטא און די אלע זאכן וואס איז די אויספיר? האט איר געמיינט אז די אויספיר וועט זיין מען דארף נישט קיין אידיש לאמיר לערנען בלויז העברעיש וואלט עס געווען לאגיש פארענדיגט זיך דאס ארטיקל מיט אזא מין אפזאץ, א געוועזענער דירעקטאר, דאס איז אין ענגליש נאטירליך, א געוועזענער דירעקטאר פון די תרבות שול, א שרייבער וואס איז געוועזן א לערער פאר אסאך יארן, איז געקומען מיט אזא מין פלאן אז מען זאל אנהייבן די אידישע לימודים מיט א תפילה בציבור און אין קינדערגארטן קלאס אנשטאט האבן צו טון מיט א אידיש ווארט פאר בלומען אדער מיט א טרוקענעם העברעיש און בפירוש זאגט ער אור איי דרײַ היברו.

אזוי ארום אז איר וועט מוזן הערן וואס מיין קול וועט זיין העכער אביסל. דאס מיינט נישט אז איך בין אין כעס, איך שריי בלויז כדי די מענטשן דארטן זאלן אויכעט הערן. אבער בעטן וועל איך מ'זאל זיך אלע אוועקזעצן און איך האף אז אלע וועלן הערן און צומאכן די טיר דארטן. חשובע פריינט, מיר געפינען זיך באמת דא אונטער זייער זייער שווערע אומשטענדן. איך ווייס נישט ווי איר פילט, איך פיל זייער זייער שלעכט וועגן דעם ווי אזוי ס'איז דא ארגאניזירט געווארן אט די סעסיע. און אנשטאט צו זיצן שטיל און פרובירן ארויסהעלפן די וועלכע באטייליגן זיך, איז מאכט מען עס שווערער מיט דעם וואס אט דער די קאנפערענץ איז געווארן א מין מעגליכקייט פאר מענטשן זיך צו געבן שלום עליכם, זיי האבן זיך שוין א לאנגע צייט נישט געזען, און רעדן אידיש. רעדט אידיש, אבער נישט דא ביי דער קאנפערענץ, לאמיר זיך צוהערן.

צוגעבונדנקייט צו ישראל, צו אידן אויף דער וועלט, און זענען אויף דעם אדער אן אנדער אופן פארבונדן מיט א אידיש בית תפילה. דאס ווען מיר נעמען אין באטראכט גיט עס אונז גלייך א געוויסן אריינבליק ווי אזוי דארף זיין אונזער אידישע ערציאונג. און אזוי ווי מיר מאכן עס בקיצור, וואלט איך געגעבן פיר פונקטן, וואס וואלטן מיר געהאט א קאנפערענץ פאר דער ערציאונג וואלטן די פיר פונקטן פאר זיך אליין געווען גענוג מען זאל רעדן וועגן זיי וואס אריינצולייגן אין דעם, אבער איך וועל עס דערפאר מאכן בקיצור, און דאס איז, א', אידיש וויסן, ב', אידישע טראדיציע

אזוי ווי ס'איז איצט, און דארף אויך זיין דער באזיס פאר דער אידישער שול. צום באדויערן איז אידיש צו פיל מאל דורך דער גאנצער געשיכטע פארבונדן געווארן מיט אנטיס, אנטי דאס אדער אנטי עפעס אנדערש.

די אנקעטע האט געוויזן אזא זאך, אלע עלטערן, אדער דער גרעסטער טייל, זענען שוין געבארענע אין קאנאדע, די קינדער אלע אין קאנאדע, קלאר, די קינדער האבן קרובים אין ניינצן לענדער, אין די משפחות פון די קרובים רעדט מען אויף זעכצן שפראכן.

דאס איז איין פאקט, און דאס איז א צופעליגער קלאס וואס איז נישט געווען ספעציעל געזוכט דערפאר. ס'האבן מיר דערציילט תלמידים פון זייערע רייזעס וואס זיי האבן געמאכט קיין ישראל, וואס זיי האבן געמאכט קיין מעקסיקא, און זיי זאגן מיר, מיט אידיש געפין איך גלייך אז איך בין בתוך עמי. איך בין צווישן זיך אליין, מיט אייגענע און מיט ברידער, און איך האב געהאט חברים וועלכע זענען געקומען און האבן נישט געקענט קיין אידיש, זענען זיי געווען פרעמד. צום באדויערן איז אידיש געווארן צו פאפולער, איז וואס איז די עוולה? איך זאג אבער צום באדויערן ווייל מען האט געמאכט אביסל גענומען פון אידיש די וואולגאריזאציע פון אידיש וואס האט זיך אנגעהויבן נאך מיט יארן צו ענטערטעינען אונטערצוהאלטן אבער עס איז אריין איצטער און עס איז געווארן א טייל פון א וויסנשאפטליכן צוגאנג אפילו נעכטן אין סטאר איז געוועזן אזא מין פיינער ארטיקל עוורי גוי'ס גייד טו אידיש, און אויב דו ווילסט נישט זיין קיין שלומיאל זאלסטו קענען די און יענע ווערטער פון אידיש. איך שעם זיך נישט מיט דעם, די ווערטער זענען זייער לעגיטימע ווערטער, אויסדרוקן, אידיאמען.

אז ס'איז נישטא קיין גאנצערע זאך ווי א צעבראכן אידיש הארץ, דעם בארימטן זאג וואס אלע ווייסן האבן מיר ארום דעם, און אין שייכות מיט אידישן אידיאם גערעדט א שעה צייט, און ווען מיר האבן אויסגעזוכט אנדערע אידישע אידיאמען האבן מיר געזען אז אונטער יעדן אידיאם איז דא א שטיק פון אידישער.

מיר האבן אנגעהויבן מיט לערנען אידיש און געענדיגט האבן מיר מיט לערנען אידישקייט, ווייל דאס איז אייגנטליך אידיש. אויב אידיש וואלט געוועזן נאר א לשון, מעג עס האבן וועלכן זכות, און איך וויל דא נישט אריינגיין און אריינפירן זעקס מיליאן און אזוי ווייטער, וואלט אידיש נישט געהאט קיין בארעכטיגונג צו זיין. פארפאלן האט מען גערעדט טויזנט יאר אידיש,

געליינט און געהערט וועגן דעם פרייז, דעם נאבעל פרייז וואס דעם ערשטן מאל האט א אידישער שרייבער געוואונען, דאס איז דער גרויסער שרייבער וואס שרייבט אין העברעיש עגנון. נו זאג איך אייך, ווער עס פארשטייט בלויז העברעיש און קען נישט קיין אידיש, פארשטייט נישט גוט עגנונ'ען, ווייל כדי צו קענען גוט פארשטיין עגנון דארף מען קענען א גוטן אידיש, אפשר א פאראדאקס, אבער וועט איר דערנאך זיך וועגן דעם ארויסזאגן. ס'איז דא נאך א מאמענט. אלע מיינען אז די אידישע ליטעראטור איז די שטעטל ליטעראטור. ליטעראטור פון שניפישאק, פון אזדוטיטש און פון אלע שטעטלעך. און דאס איז ווייטער א נישט קענען פארשטיין די אידישע ליטעראטור. וואלט דאס געווען אזוי וואלט זי קיין ליטעראטור נישט געווען וואס זאל כדאי זיין מיט איר זיך צו פארנעמען. כ'וועל נישט מורא האבן צו זאגן אז אזא גרויסשטאטישע און גרויסצוגיגע ליטעראטור ווי ס'איז די אידישע ליטעראטור, איז נאך נישט געווען. כאטש די מיליע איז דער שטעטל, טייל האבן עס גענומען פארשטיין שלעכט, אז מען בענקט נאך דער בלאטע, און מען בענקט נאך אין קליינעם שטעטל וואס ווערט געברענט א קאניצל. אבער משיח'ישע וויזיע, וואס איז אפשר דער הויפט עלעמענט פון דער אידישער ליטעראטור, איז נישט קיין שטעטל'דישע זאך. דאס איז א גרויסשטאטישע, א גרויסמענטשליכע זאך, און אויב מען וויל האבן די דאזיגע וויזיע, דארף מען קענען די אידישע ליטעראטור. אויב עס האנדלט זיך וועגן סאציאלן פראטעסט, אויב עס האנדלט זיך וועגן האס צו ברוטאלער מאכט, מיין איך אז ס'איז נישטא נאך קיין ליטעראטור וועלכע זאל עס אזוי שטארק אונטערשטרייכן, כאטש אין אלע ליטעראטורן איז עס דא. פארוואס איז עס ביי אונז דא שטארקער? ווייל מיר האבן שטארקער געליטן דערפון, און מיר האבן שטארקער דערפאר געבענקט צו עפעס. וועלכע זאל מאכן אנדערש. און מיט איין ווארט האבן עס אידן באצייכנט, מיר האבן שטארקער געבענקט צו דער גאולה. אט די טיפע מענטשליכקייט, דער אפטימיזים און שטעלן זיך העכער פון בייזן ארום, איז כאראקטעריסטיש פאר דער אידישער ליטעראטור. און גיט א קוק וואס עס טוט זיך, האט מען גענומען פון א בוך, א קלאסיש ווערק אין דער יידישער ליטעראטור, פון טעוויע דער מילכיקער. און טעוויע דער מילכיקער שפאצירט איצטער איבער אלע הויפטשטעט פון דער וועלט. וואס מיינט איר, דער מיוזיקל האט עס גערירט? כ'האב עס נאכנישט געזען, נאר כ'האב אזויפיל געליינט וועגן דעם, כ'גיי עס איצטער זען. נישט דער מיוזיקל, מיוזיקלס זענען דא אסאך. טעוויע. אט דער דאזיגער פשוט'ער איד טעוויע האט אזעלכע מענטשלעכע גרויסע מעלות, האט אזעלכע קוואליטעטן, וואס האבן אים געמאכט פאר א וועלט-בירגער, און מענטשן קומען אן אויבן

גוטע קינסטלער מיט א גוטן געשמאק האבן אריינגעפירט טענץ, האבן אריינגעפירט מוזיק, אבער מוזיק האט עס נישט געשאפן, געשאפן האט עס טעוויע. ווייל אידישע ליטעראטור איז נישט בלויז קונסט לשם קונסט, און דאס האט געזאגט נאך פרץ, אזוי ווי מען האט גערעדט נעכטן אז מען האט עס פארגליכן צו דער טשערנאוויצער קאנפערענץ, אידישע ליטעראטור איז נישט קונסט לשם קונסט. אידישע ליטעראטור איז געקומען לערנען. און ווען איר זאלט נעמען דאס עלטסטע אידישע בוך וואס איז דא אין בוך פארעם, דעם באבע בוך, דאס וואס דער סטאר האט נעכטן געפרואווט עפעס א משל אריינמישן מיט א באבע מעשה, איז דאס באבע בוך איז געווען א בעסט סעלער אין פערצעטן און פופצעטן און זעכצעטן יארהונדערט,

האט דער דאזיגער אידישער ניגון, וואס ציט זיך שוין פון דורות, און מיר האפן אז ער וועט זיך ציען אויף דורות און דורות, דער דאזיגער אידישער ניגון איז אזוי אריינגעפלאכטן געווארן אין דעם אידישן לשון, אז מען קען אים ווייטער נישט ציען ארויסווארפנדיג דעם אידישן ניגון. און אין דעם מאנגער פרייז וואס איז לעצטנס געגעבן געווארן אין ישראל,

און האט דער פארשטארבענער דאקטער מאקס וויינרייך עליו השלום געזאגט אז אידיש איז געבוירן געווארן אין בעסמעדריש, און עס איז נישט קיין צופאל וואס דער נשיא פון ישראל ר' זלמן שזר איז איינער פון די הויפט פון דעם דאזיגן מאנגער פרייז פאר שאפונגען אויף אידיש. און איך וויל אויך פארענדיגן, כ'האב צוגעזאגט מקצר זיין און איך האב עס געטאן. איך האב פיר פונקטן, דריי, ווען, קען און וועט אידיש האבן א קיום, א' ווען די שול וועט זיך שטעלן פאר א ציל צו גיבן א פארטיפטע אידישע ערציאונג און נישט קיין דערציאונג פון יוצא וועגן, ב' ווען די חובבי אידיש אליין

ווי איר זעט בין ווי איר זעט בין איך דא פאראן אין א דועל קעפעסיטי, אלס דער קא-פארזיצער מיט פריינד טענצער און אויך אלס איינער פון די פאנעליסטן, און צוליב מאנגל אין צייט וועל איך טאקע גלייך צוטרעטן צו דעם וואס איך וויל אייך דא זאגן. איך בין מסכים מיט פריינד טענצער אז עס נויטיגט זיך צו יעדער צייט, נישט נאר ביי א אידישער שפראך קאנפערענץ אדער א שפראך קאנפערענץ פאר אידיש, נאר ביי יעדער צייט צו זינגען א לויב געזאנג צו אידיש, און אויפצוווייזן אז אידיש איז נישט א שפראך וואס איז געבוירן געווארן אין די קליינע שטעטעלעך. אין פוילן, נאר אז אידיש איז א שפראך וואס ציט איר יוניקע פון דורות און דורות פון אש פון תנך, ווי פריינד גלאטשטיין האט עס נעכטן אווענט פרובירט אנווייזן. איך מיין אבער אז מיר דארפן אנערקענען אז אין נײַנצן נײַן און זעכציק ווען מיר קומען צו א שפראך קאנפערענץ מוזן מיר זען די לאגע ווי עס איז, און ווען מיר קומען צו ספעציעל צו א סעסיע וואס באהאנדלט דעם ענין פון אידיש לשון אין דער אידישער דערציאונג, אז מיר דארפן זיך פארטראכטן וועגן דערציאונג בכלל, וועגן אידישע דערציאונג בפרט, און איך נעם אן אז מיר ווייסן אלע, און איך וועל עס אייך נאר איבערגעבן אין ראשי פרקים כדי מיר זאלן באשאפן א מין קאנווע וועגן וואס מיר ווילן רעדן, אז דער קריזיס אין דערציאונג אין דער אלגעמיינער וועלט איז זייער זייער אן ערנסטער, און דער קריזיס איז באשאפן געווארן צוליב דעם וואס עס איז פארגעקומען כמעט ווי מיטאמאל א מין עקספלאזיע, אן אויפרייס פון וויסן אויף דער וועלט. די פארשנעלערטער דער פארשנעלערטער טעמפא פון פראגרעס אין דער טעכנאלאגיע וואס איז פארגעקומען און קומט פאר אין אונזער צייט אויף אזא שנעלן גאנג, ווייטגייענדיגע ענדערונגען אין סאציאלן לעבן פון דער מענטשהייט, די וואקסנדיגע אנגעוויזנקייט פון איין פאלק אויפן צווייטן, אט די זאכן האבן אינגאנצן געענדערט דעם קוק אויף דערציאונג, ווייל מיטאמאל איז די דערציאונג צו וועלכע מיר זענען געווען צוגעוואוינט געווארן נישט רעלעוואנט. און צו דעם קריזיס הייסט עס צו די מאמענטן, די ענדערנדיקע מאמענטן וואס קומען לעצטנס פאר און וועלן מן הסתם מיט מער און מער אימפעט פארקומען אינעם אלגעמיינעם לעבן, איז אט צו די עלעמענטן קומען נאך צו געוויסע עלעמענטן וועלכע זענען וואס מען רופט אן אין ענגליש קאנסטענט, וועלכע זענען נישט ענדערנדיקע מאמענטן. מיר ווייסן למשל אז דער זמן אין וועלכן דאס קינד פארברענגט זיין צייט אין דער אידיש אין דער שול, אין דער אלגעמיינער שול, האט זיך כמעט ווי גארנישט געענדערט. א קינד גייט אריין אין שול ניין אזייגער אינדערפרי, קומט ארויס דריי אזייגער נאכמיטאג. אין אוניווערסיטעט לערנט א קינד, לאמיר זאגן, פינף געגנשטאנדן א יאר, און דאס האט זיך אינגאנצן נישט געענדערט און די שעהן זענען די זעלביגע. און צו דעם פארשטייט זיך האט זיך אויך נישט געענדערט דער רעלאטיווער פאטענץ, די די רעלאטיווע פאטענץ, מעגליכקייט און לערן פעאיגקייט פונעם קינד. די זאכן בלייבן וואס מיר רופן אן קאנסטאנט. דאס קינד איז אונטערגעווארפן די זעלביגע לימיטאציעס פון אינדיווידועלע פעאיגקייטן פון אינדיווידועלע אינטערעסן, נויטן און לערן גרייטקייט, און דא באשאפט זיך א מין סתירה, פון איין זייט זענען די ענדערנדיגע פאקטארן צוטרייסלענדיקע פאקטארן, און פון אן אנדערער זייט איז דער סוזשעט דאס קינד, דער וואס דארף קריגן אט די נייע דערציאונג איז דאס זעלביגע קינד כמעט ווי דאס וואס איז געווען מיט יארן צוריק, און דאס באשאפט א קריזיס אין דער אלגעמיינער דערציאונג, און די אלגעמיינע דערציאונג זעט איין די נויטווענדיגקייט פאר אן ענדערונג אין דער סטרוקטור, אין דעם קוריקולום, אין די פעדאגאגיש-דידאקטישע מיטלען און מעטאדן וואס מען האט באנוצט ביז אהער. זי זעט איין אז וואס ס'איז נויטיג זענען פעריאדישע אנאליזן מצד מחנכים, פילאזאפן, פסיכאלאגן, סאציאלאגן, און סתם עסקנים אין דערציאונג כדי צו קענען באשטימען וועלכע לימודים ווייטער אנצוהאלטן, פארטצוזעצן, וועלכע נויטיגן זיך אפשר אין א מין רעארגאניזאציע, וועלכע מען דארף עלימינירן, און וועלכע נייע לערן-דערפארונגען מען דארף אריינברענגען אין דעם פראגראם פון דער שול. און דער ציל פון דערציאונג און פון די דערציאונגס מענטשן דארף זיין צו מאכן די שול רעלעוואנט כדי זי זאל קענען דורכפירן איר שליחות פון באשאפן נייע דורות וועלכע זאלן קענען אנגיין, וועלכע זאלן קענען בייטראגן צו דער ענדערנדיקער געזעלשאפט. און אויב עס איז פאראן א קריזיס אין דער אלגעמיינער דערציאונג, איז זיכער, איז ווי זאגט מען, על אחת כמה וכמה אידישע דערציאונג. און נישט אריינצוגיין אין צופיל פרטים, נישט נאר ווייל א מאנגל אין צייט, נאר ווייל איך זע אז די צו וועלכע איך רעד פארשטייען מיר טאקע אויף א וואונק, איז דיה לחכימא ברמיזא, בלויז צו געבן אפאר פאקטן וועגן די ענדערנדיגע לאגע אינעם אידישן לעבן. און פארשטייט זיך וועגן דעם קינד אליין, אט די ווייטגייענדיגע טעכנאלאגישע און סאציאלאגישע דערגרייכונגען און ענדערונגען וואס זענען פארגעקומען אינעם לעבן פון כלל, איז פארשטייט זיך אויך מאסגעבנד און חל אויף אונז אידן און איז משפיע אויף אונזער לעבנס גאנג. און די וויכטיגער ווי דאס איז די קאלאסאלע טראנספארמאציע וואס איז פארגעקומען אינעם אידישן לעבן במשך די לעצטע פופציג יאר, ווי למשל דער אויפשטייג פונעם קאמוניזם און די ירידה פון אידיש לעבן אין רוסלאנד. די היטלער עפאכע, דער חורבן אין מזרח אייראפע, דאס פארשניטן ווערן פון א דריטל פון אונזער פאלק, אויפקום פון מדינת ישראל, די אתחלתא דגאולה, די דיסלאקאציע פון אידישן לעבן אין און קולטור פון פארשיידענע טיילן פון דער וועלט, און די הויפט קאנצענטראציע פון אידישן לעבן און קולטור אין צוויי געאגראפישע צענטערן, אמעריקע און ישראל. און אט די ענדערונגען וואס איך האב איצט דערמאנט זענען נאך אלץ נישט אזוי, די ענדערונגען וואס איך האב דערמאנט זענען נאך נישט אזוי ערנסט ווי עס איז די ענדערונג וואס איז פארגעקומען און קומט פאר טאג טעגליך אין דעם אמעריקאנער אידישן ישוב וואס באשטייט פון דעם גרעסטן טייל פון אונזער פאלק. און די ענדערונגען זענען ווידעראמאל קאלאסאלע ענדערונגען, ענדערונגען אין פאך, אין עקאנאמישן סטאטוס, אין דער צאל קינדער צו א משפחה, אין דער ראל פון דער פרוי

לעבן א סובורבען לעבן. פארשטייט ווען אידיש איז געשאפן געווארן איז סובורבען נאך נישט געשאפן געווארן. פונעם מיטעלן אדער העכער פון מיטעלן קלאס. כאטש איך וואלט געזאגט אז אידישע שטעטלעך זענען אמאל געווען סאבורבס פון די גרויסע שטעט, אבער פארשטעט, פיין. כ'ווייס, מיין געפיל פון א פארשטאט איז געווען אז ס'איז נישט א סאבורב, אבער פונדעסטוועגן. אהה. מיר זענען דא נישט געקומען פארשן שפראכן, מיר קומען בלויז רעדן. העכער אדער פון מיטל קלאס אדער העכער פון מיטל קלאס, אוניווערסיטעטס דערצויגענע און פלוראליסטיש אין זייער אריענטאציע צום אידישן לעבן און צו אידישע ווערטן. דער קולטורעלער קלימאט פון דער אלגעמיינער געזעלשאפט דרינגט אריין אין יעדן אספעקט פון אידישן לעבן, אין אמעריקע און אין קאנאדע, און עס ווערט וואס א יאר שווערער פאר דעם אידן זיך צו ראנגלען, קעגן שטעלן אט די קולטור, די מנהגים, דעם לעבן דעם לעבנס וועג פון אט דער געזעלשאפט וואס איז געבויט אויף צופאסן זיך צו איר, צופאסן זיך צו די אנגענומענע דעות, צו זיין קאנפארמיסטן, צו. זיין צוגעפאסט אין אידענטיטעט און אין געדאנק, א סטאנדארדיזאציע פון לעבנס מוסטערן, גלייכווערטיקייט פון לעבנס צילן און אספיראציעס, און אן אפשוואכונג און א מין די-עמפעסיס פון קולטורעלע אונטערשיידן. און ווען מיר באטראכטן אט די לאגע אין אונזער אידישן לעבן, זעען מיר אז דא אויך איז פאראן א נויטווענדיגקייט ווען מיר רעדן וועגן אידישע דערציאונג, אין אן ענדערונג אין דער סטרוקטור אינעם קוריקולום

דערפארונגען פאר אונזערע אידישע קינדער, און ווען מיר זאמלן זיך צונויף דא ביי א נאציאנאלער קאנפערענץ פאר אידיש צו פארקלערן זיך וועגן דעם פראבלעם פון אידיש לשון אין דער אידישער דערציאונג, מוז מען צוטרעטן צום ענין אין ליכט פון אט די קאלאסאלע ענדערונגען וואס זענען פארגעקומען אין אידישן לעבן, פונקט ווי מען מוז עס טאן, מיט אלע אנדערע לימודים נישט נאר אידיש לשון אין דער אידישער שול. און לאמיר דא מאכן צוויי באשטעטיגונגען, און לאמיר פרובירן זיך אינגאנצן נישט נארן, ווייל ס'איז פאר מיר פולשטענדיג קלאר, ווייל איך אליין האב זיך אמאל ליב צו נארן, אז מיר אלס א פאלק האבן אביסעלע אויך די טענדענץ פון וועלן זיך אביסעלע נארן. נישט מיט קאנפערענצן און נישט מיט לויב געזאנגען צו אידיש וועט מען פארבעסערן די מערכה פון אידיש. נישט אין גאס און נישט אין דער שול. נישט מיט בלינדער ליבע, און דאס איז די צווייטע באשטעטיגונג, נישט מיט בלינדער ליבע, נישט מיט איינגעשפארטקייט, מיט עקשנות, מיט עם קשה עורפ'דיגקייט וועלן מיר אליין קענען דערגרייכן די געהעריגע רעזולטאטן און דעם געווינטשטן ציל. אין אן ארטיקל וואס איז דערשינען ערשט לעצטנס אין דזשואיש עדיוקעישאן, ארויסגעגעבן אין ענגליש פון דעם נאציאנאלן ראט פאר אידישע דערציאונג, שרייבט יודל מארק, אין ענגליש,

קען זיך ערלויבן נישט איבערצובייטן. מיר, די וועלכע האבן צו טאן מיט אידישע דערציאונג און זענען פאראינטערעסירט אין אידישע דערציאונג, מיר טארן זיך אזא לוקסוס קיינמאל נישט פארגינען. און מיר דארפן צוטרעטן צו דעם ענין, וואלט איך געזאגט, זייער זייער קלאר

וועט באשטעטיגן און באשטימען די הצלחה פון דער אידישער שול אין לימוד שפראך אידיש. די אידישע שול וועט מצליח זיין בלויז דאן ווען די קהילה וועט אפהיטן די חשיבות פון אידיש. חשיבות מיינט באנוצן זיך מיט דער שפראך כאטש טיילווייז ביי יעדער געלעגנהייט. חשיבות מיינט דערמוטיגן די אלע שעפערישע כוחות אויף דער אידישער שפראך, צי ס'איז אין דער ליטעראטור, צי ס'איז א אידישע צייטונג, צי ס'איז א דראמע גרופע, אידיש טעאטער און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער.

און אידיש שאפן איז א וויכטיגער באשטאנדטייל פון אידיש נאציאנאלן קולטור לעבן פון פאלק, און דעריבער טאר די קהילה זיך נישט צופרידן שטעלן ווי דער נביא האט געזאגט וועגן די רשעים קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם לאמיר פאראפריזירן דאס וואס דער נביא ירמיהו האט געזאגט, מען דארף זיין קרוב בפיהם אבער אויך קרוב בכליותיהם. ס'איז נישט קיין פראגע דא נישט נאר זיין נאענט מיטן מויל, נישט נאר געבן ליפ סערוויס, נישט נאר העלפן מאכן א גרויסע דעמאנסטראציע מיט דער נאציאנאלע קאנפערענץ פאר אידיש, נאר טאקע בלב און נפש זיך אריינלייגן אין דער ארבעט פון זען אז אידיש זאל האבן קיום און אידיש זאל האבן המשך דורך דעם וואס מען וועט טאקע עפעס טון וועגן דעם ממשות'דיג. די אידישע שול מוז געפינען דעם וועג צו דער קהילה. קיין געגנשטאנד, און ספעציעל א שפראך געגנשטאנד, קען נישט געבויט ווערן, קען נישט געלערנט ווערן אין א וואקיום. בלויז ווען דאס קינד וועט פילן, דער תלמיד וועט פילן, דער דערוואקסענער בחור אדער מיידל וועט פירן, פילן אז ווען זי לערנט אידיש איז ערגעץ וואו האט עס אן אפקלאנג, ערגעץ וואו האט עס א נוץ, בלויז דעמאלט וועט דאס קינד אליין דערפילן די חשיבות פון אידיש, און די אידישע שול דארף אויף אן ערנסטן אופן באטראכטן ווי אזוי זי קען אריינדרינגען אין דער אידישער היים. ס'איז נישט נאר א פראגע פון נאסטאלגיע, ס'איז נישט נאר א פראגע פון קיטשען אידיש, ס'איז א אידיש איז א שפראך וואס מיר ווילן נישט בויען אויף קיטשען אידיש כדי מען זאל עפעס פון דעם ארויסקריגן א אידיש וואס זאל, וואס זאל עפעס האבן א ווערט. די אידישע שול וועט מצליח זיין בלויז דאן ווען די היים וועט אפהיטן די חשיבות פון אידיש, די די אידישע שול דארף צוגרייטן א פארצווייגטן פראגראם פון אקטיוויטעטן, מיטן ציל צו דערמוטיגן אזעלכע עלטערן וואס קענען ניט קיין אידיש, זיך אויסצולערנען די שפראך, און אין פאל פון די וואס האבן עפעס אן אנונג, צו באנייען זייער אידיש קענטעניש, צו באקענען די עלטערן מיט דער אידישער ליטעראטור דורך קורסן, דורך דראמאטישע פארשטעלונגען, לייען קרייזן, אנדערע אקטיוויטעטן וואס זאלן דערוועקן דעם פארבארגענעם דרך ארץ פון די הי געבוירענע צו דער שפראך פון זייערע עלטערן, זייערע באבעס און זייערע זיידעס, און דאס איז פאראן, אבער מען דארף עס ארויסקריגן פון זיי, און מיר וועלן עס נישט ארויסקריגן אגב דורך. ראסטען, וואס איז דער נאמען אין זיין בוך? די דזשויס אוו יידיש. די דזשויס אוו יידיש. דערמוטיגן די עלטערן איינצוקויפן אידישע ביכער פאר קינדער און פאר דערוואקסענע, אידישע פלאטעס, אידישע לידער, אויסצוגן פון דער אידישער ליטעראטור, אידישן הומאר. אזוי ווי איר ווייסט אז איך האב אביסעלע צו טאן מיט אידישע פלאטעס קען איך אייך זאגן אז עס איז דא אוצרות וועלכע איך בין איך בין זיכער אז דער גרעסער צאל פון אידן וואס רעדן אידיש און וואס פארשטייען אידיש און וואס האבן א צוגאנג צו אידיש ווייסן אפילו נישט אז די זאכן געפינען זיך אויפן אויפן מארק. די אידישע שול דארף מאכן אן ערנסטע רעוויזיע און אן ערנסטע אונטערזוכונג פון דעם לערן פראגראם, און פארשטייט זיך אז מיר רעדן דא בלויז וועגן אידיש. די אידישע שול מוז אנערקענען אז דער דורכשניט קינד וואס קומט אריין אין דער שול קומט אריין אן דער מינדסטער ידיעה פון דער אידישער שפראך פון אידיש לשון, און דאס קינד טרעט צו צו דער שפראך ווי צו א פרעמדע שפראך, פונקט ווי מען וואלט אים אנגעהויבן לערנען לאטיין, אדער ליידער העברעיש, אדער אן אנדער פרעמדע שפראך. די שול מוז זיך באזארגן מיט די לעצטע הער און זע מאטעריאלן פון אלע מינים און טעכניק באזירט אויף די לעצטע דערפארונגען, די לעצטע דערפינדונגען וועלכע זענען א רעזולטאט פון די כסדר'דיגע פארשונגען און עקספערימענטן אין דער פסיכאלאגיע לגבי אויסלערנען פרעמדע שפראכן, און אנערקענענדיג די נויטווענדיגקייט פון די אויבן דערמאנטע ענדערונגען, דארף די שול אבער זיין פארזיכטיג ניט צו פארוואנדלען די אידישע שול אין א שפראך פאבריק, אין א מין בורליץ סקול. דאס איז דא איז דא זייער א גרויסע געפאר, ווייל עס דערמאנט מיר אן די טרפה'נע קצבים וועלכע שרייבן אין די גאזעטן, שרייבן זיי אן קאושער קאט. איר פארשטייט, מיר ווילן נישט מאכן קאושער קאט אידיש, מיר ווילן נישט פארמינדערן די שפראך אז ס'זאל ווערן בלויז א מין אויסלערנען זיך געוויסע ביטויים, געוויסע אויסדרוקן און אזוי ווייטער. אידיש, פאר אידיש נויטיגט זיך א פראגראם וואס וועט דורך אידיש פארבינדן דאס קינד מיט טאג טעגליכע דערפארונגען,

ועל כולם, מוז די אידישע שול שטרעבן מיט דער הילף פון דער קהילה, מיט דער הילף פון דערהיים, אז דאס קינד זאל פארזעצן זיין אידיש לערנען. מיר רעדן דא וועגן אידיש, און איך האב עס אלץ אין גענזן-פיסלעך, פשוט מיר זאלן פארשטיין אז דאס איז אפשר מאסגעבנד אויף אלעס וואס מיר לערנען אין דער אידישער שול, לערנען אין דער מיטלשול און אין דער הויכשול פארזעצן לערנען מיט די בעסטע מעטאדן און די נייסטע טעכניק אליין וועט מען כמעט גארנישט דערגרעכן אויב דער תלמיד וועט אויפהערן לערנען די שפראך אין פריען עלטער. אין אונזער מאנאלינגוויסטישער אויב איר קומט פון וויניפעג אדער טאראנטא און דואאלינגוויסטישער געזעלשאפט אויב איר קומט פון קוויבעק וועט דאס קינד נאך א יאר אדער צוויי כמעט אינגאנצן כמעט אלצדינג פארגעסן, און אפשר וועט ביי אים פארבלייבן, האפנטליך וועט ביי אים פארבלייבן א א מין נאסטאלגיש געפיל, א א געפיל פון ליבע צו דער שפראך, אבער אן אמאראטישע ליבע צו דער שפראך אין די שפעטערדיגע יארן. נאר דורך דער מיטלשול און דער הויכשול וועט מען קענען פארזיכערן דעם ווייטערדיגן קיום פון אידיש לשון און פון אידיש שאפן. חברות און חברים, איך פיל אז אט די קאנפערענץ איז א גורל'דיגע, נישט נאר א היסטארישע, מיר זענען עדות צו א ווידערדערוואכטן אינטערעס פאר אידיש לשון אין קרייזן סיי אין ישראל און סיי אין אמעריקע און קאנאדע, וואס ערשט נישט לאנג צוריק זענען זיי, האבן זיי ארויסגעוויזן א נעגאטיוון צוגאנג, אפטמאל געווען שונאים פון אידיש, און האבן פרובירט אויף א צושטערערישן אופן זיך אנטקעגנשטעלן פארשריט פון דער אידישער שפראך. מיט איין און זעכציק יאר צוריק, און דאס איז שוין דערמאנט געווארן מן הסתם וועט עס דערמאנט ווערן נאך אפאר מאל, איז פארגעקומען א היסטארישע און איך גלויב אויך א גורל'דיגע קאנפערענץ אין טשערנאוויץ, וואס האט מיט איר אנגעצייכנטן פלאן פון אקטיוויטעטן געלייגט דעם פונדאמענט פאר א נייע אטמאספערע און די אנערקענונג פון אידיש אלס א נאציאנאלע שפראך פון אידישן פאלק.

פאר דעם המשך פון אידיש און אידיש לעבן און אידיש שאפן. מיר דארפן זיך אונטערנעמען צו פאדערן, צו מאנען און וועקן כדי צו פארזיכערן דעם ווייטערדיגן קיום פון אידיש. מיר שטייען איצט פאר א שעת הכושר. באמת. ואם לא עכשיו, אימתי? אויב נישט איצט, ווען? איז לאמיר זיך אונטערגארטלען און זיך נעמען צו דער ארבעט. א שיינעם דאנק.
א שיינעם דאנק, חבר ווילטשעסקי. האט מען נישט געגעבן קיין געלעגנהייט ווי איר זעהט בייטן מיר זיך מיט די היטלען אמאל ווערט ער פארזיצער אמאל איך האט מען נישט געגעבן קיין געלעגנהייט אים פארצושטעלן חבר ווילטשעווסקי איז פון די גאר דערפרייענדיקע פראדוקטן פון קאנאדע וואס איז אליין א גראדואירטער פון דעם אידישן סעמינאר אין מאנטריאל און איז איצטער דער פרינציפעל פון דער בית אל שול און ווי איר זעהט איז דער

פאנעליסטן, די חברים וועלכע דארפן רעדן היינט, און איך האף ס'וועט נאך אפשר בלייבן אפאר מינוט אז אויך די מענטשן וועלכע זענען נישט פארשריבן דא זאלן קענען קומען צום ווארט, דאס איז חבר בר-אל דער פרינציפעל פון דער פרץ שולע אין וויניפעג, איז ער דא דא אין זאל? נא. חבר גראסמאן, חבר דונסקי, חבר ווייסמאן, חבר זיפער און חבר מענאכאווסקי. חבר קליגמאן, פיין. וועלן מיר לויט דער רשימה אזוי ווי עס גייט, געבן יעדן פון די פאנעליסטן א מעגליכקייט ארויסצוזאגן זיך, און איך האף אז אלע וועלן זיך רעכענען מיט דעם פאקט פון צייט.

פֿון דער יידישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק אין מאָנטרעאָל, צוגעגרייט פֿאַר אונדז דורכן יידישן קלאַנג-אַרכיוו אין נאָמען פֿון פֿרענסיס בראַנדט, אַ פּראָיעקט פֿונעם יידישן ביכער-צענטער אין אַמערסט, מאַסאַטשוסעטס. דאָס דרוקרעכט געהערט צו דער יידישער פֿאָלקס-ביבליאָטעק און דעם יידישן ביכער-צענטער. דער קאָאָרדינאַטאָר פֿונעם פּראָיעקט איז דזשאָרדען קוציק, פּאָל אַדעמס, פֿון דער פֿירמע.